בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף נ"ז, מיר הייבן אן דף נ"ו עמוד ב' אונטן, אביי אמר, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען א ברייתא, תניא, אמר ר' אליעזר ברבי יוסי, תחום ערי הלוויים אלפיים אמה, צא מהן אלף אמה מגרש, נמצא מגרש רביע, וואס טייטש אז ערי הלוויים האבן געהאט ארום זיך צוויי טויזנט אמות וואס די תורה האט געזאגט אז מען דארף זיי איבערלאזן א תחום ארום און ארום דעם שטאט ארום דעם ערי הלוויים און פון דעם איז די ערשטע טויזנט אמות דארף זיין א מגרש דארף זיין ליידיג מען טאר דארט גארנישט בויען מען טאר דארט גארנישט איינפלאנצן איז די טויזנט אמות וואס מען לאזט ליידיג דעם מגרש איז א רביעית א פערטל און מיר האבן זיך געמוטשעט וויאזוי קומט אויס די חשבון אז די מגרש איז א רביע? איז נעכטן האבן מיר טאקע געזען איין תירוץ וואס די גמרא האט געברענגט וואס רבא האט געזאגט, גייט מען יעצט זען נאך א תירוץ צו אויסרעכענען וויאזוי עס קומט אויס אז די מגרש איז א רביע, זאגט די גמרא אביי אמר אביי ענטפערט אזוי, משכחת לה נמי במתא דהויא אלפא באלפא, די ציור וואס קען אויסקומען, אז דער מגרש איז פונקט א פערטל, און מען ווייסט טאקע נאכנישט א פערטל פון וואס, אבער די ציור וואס מען קען דאס אויסשטעלן איז ווען די שטאט, די ערי הלוויים די שטאט איז געווען טויזנט אמות אויף טויזנט אמות, טאמער די שטאט אליין איז טויזנט אויף טויזנט, דעמאלטס קען איך פארשטיין וויאזוי די מגרש איז א פערטל, פארוואס? ווייל תחומין כמה הוה? תמניא, וואס טייטש וויפיל, ווי גרויס איז די שטח פון די תחום, די תחום דאס איז צוויי טויזנט אמות, מגרש איז טויזנט, תחום איז צוויי טויזנט, און ממילא דארף מען מאכן א חשבון אז טאמער מען וועט אויסרעכענען די תחום ארום די שטאט די צוויי טויזנט אמות וואס מען לייגט צו צו אלע זייטן פון די שטאט איז וויפיל באקסעס וועט אריינגיין אין דעם, וויפיל פון די קליינטשיגע באקסעס פון טויזנט אויף טויזנט קען מען עס אזוי אויסשטעלן, איז זאגט אביי דאס איז אַכט, פארוואס? ווייל לאמיר זיך מצייר זיין, אונז האמיר אינמיטן א שטאט פון טויזנט אויף טויזנט וואס טייטש די שטאט אליין איז איין באקס, שפעטער אויף די רעכטע זייט די לינקע זייט אויבן און אונטן מזרח מערב דרום צפון דארף מען צולייגן צוויי טויזנט אמות וואס א מענטש קען ארויסשפאצירן וואס דאס איז די גאנצע תחום וואס טייטש צוויי באקסעס ביי מזרח און צוויי באקסעס ביי מערב צוויי ביי דרום און צוויי ביי צפון וואס יעדע באקס איז טויזנט אויף טויזנט יעצט אזוי האמער נאר א פלאס מ'האמער נאר פון פארנט פון אונטן פון רעכטס און פון לינקס די ווינקלעך האט מען נאכנישט אנגעפילט קרנות כמה הוה שיתסר ס'טייטש יעצט דארף מען אנפילן די ווינקלעך די ווינקלעך וואס זענען דא ליידיג איז אין יעדע ווינקל גייט אריין פֿיר אזעלכע באקסעס, וואס יעדע באקס איז טויזנט אויף טויזנט, פֿיר ווינקלעך, פֿיר באקסעס, איז נאך זעכצן באקסעס האמער דא, וואס טייטש אונז האמער געהאט אַכט וואס דאס איז די תחום, מיט נאך זעכצן וואס דאס איז די קרנות, צוזאמען האמער דא פֿיר און צוואַנציק באקסעס, יעצט דל ארבע דתחומין וארבע דקרנות, יעצט נאכדעם וואס איך ווייס אז איך האנדל דא מיט פֿיר און צוואַנציק באקסעס, וואס טייטש ארום די איין באקסיגע שטאט איז דא פֿיר און צוואַנציק באקסעס וואס מען דארף זיי בעצם געבן, יעצט וויפיל פון דעם איז די מגרש? טויזנט, וואס טייטש איין באקס ארום און ארום די שטאט, איין שורה פון באקסעס ארום די שטאט, איז דאס איז מגרש, און וויפיל באקסעס איז דא ממש וואס רירט צו די שטאט, די ערשטע טויזנט אמות, דאס איז צוזאמען פיר פון די קרנות, און פיר פון די תחומין, וואס טייטש איין באקס אויף מזרח, איינס אויף מערב, איינס אויף דרום, איינס אויף צפון, מיט די קרנות, אזויפיל וועט גיין פאר די מגרש, צוזאמען האמער דא אכט, איז מילא כמה הויא תמניא, קומט אויס אז די באקסעס פון די מגרש איז אכט באקסעס, צוזאמען האב איך דא פֿיר און צוואַנציק באקסעס, אכט פון פֿיר און צוואַנציק איז א פערטל, זאגט די גמרא אזוי, אכט פון פֿיר און צוואַנציק איז א פערטל, ס'א דריטל, תילתא הוה, די חשבון איז נישט גוט, זאגט די גמרא, ניין האסט נישט פארשטאנען, מי סברת בריבועא קאמר, בעיגולא קאמר, וואס טייטש ווייטער אזוי ווי די תירוץ בעצם וואס מ'האט געזען נעכטן, דא רעדט מען נישט פון א פיר עקיגע שטאט, דא רעדט מען פון א רינדעכיגע שטאט, און במילא מען רעדט פון א רינדעכיגע שטאט, קומט אויס אז סיי די שטאט און סיי די מגרש איז רינדעכיג, די שטאט ווערט יעצט קלענער, די מגרש ארום די שטאט ווערט קלענער, ווער פארדינט די שטח וואס מען האט יעצט קלענער געמאכט פון די מגרש? דאס פארדינט די תחום, ווייל די תחום ארום און ארום די שטאט וואס מען געבט זיי די פרדסים, דאס טייטש ביז צוויי טויזנט אמות, נאך די מגרש, דאס בלייבט אוודאי א פיר-עקיגע זאך, דאס בלייבט יא א באקס, נאר די שטאט און די מגרש ווערט קלענער, און די שדות און פרדסים ארום און ארום פארדינען, מילא וויפיל ווערט עס קלענער, אזוי וועט מען קענען וויסן וויפיל זיי פארדינען, כמה מרובע יתר על העיגול רביע, איז ווייסט מען דאך די כלל וואס מען האט שוין נעכטן אויסגעשמועסט, אז א באקס איז גרעסער פון א רינגל מיט א פערטל, וואס טייטש אז איך נעם א רינגל אינמיטן א באקס, איך נעם א באקס איך לייג עס ארום א רינגל, איז דאן די באקס זיין גרעסער פונעם רינגל מיט א פערטל, און במילא, יעצט אז כ'האב געהאט א שטאט א באקס, ביז יעצט האב איך געמיינט ס'א באקס, יעצט מאך איך עס א רינגל, דארף איך אראפנעמען א פערטל, דל רביע. יעצט, די שטאט האבן מיר געזאגט איז איין באקס, ארום און ארום די שטאט איז אכט באקסעס, טייטש די מגרש איז אכט באקסעס, פון די אכט באקסעס דארף מען אראפנעמען א פערטל, ווייל די מגרש איז יעצט רינדעכיג, ס'איז נישט פירעקיג, איז מ'נעמט אראפ א פערטל פון די אכט באקסעס, בלייבט אונז וויפיל? פשו ליה שיתא, האבן מיר זעקס באקסעס. יעצט וואס האט מען פריערט געזאגט? וויפיל זענען אלע באקסעס צוזאמען? פֿיר און צוואַנציק פון די פֿיר און צוואַנציק וויפיל באקסעס איז די מגרש? זעקס זעקס פון פֿיר און צוואַנציק ושיתא מעשרים וארבע ריבעא הוה דאס איז שוין יא א פערטל האמיר דא נאך א חשבון צו פארשטיין וויאזוי די מגרש איז א פערטל רבינא אמר רבינא ענטפערט א דריטע תירוץ צו פארשטיין וויאזוי די מגרש איז א פערטל זאגט רבינא מאי רביע רביע דתחומין וואס טייטש רבינא האלט אזוי רבינא בעצם זעצט דא איין אז דא רעדט מען יא פון א שטאט וואס איז צוויי טויזנט אויף צוויי טויזנט און מען רעדט דא אויך פון א באקסיגע שטאט נישט פון קיין רינדעכיגע שטאט יעצט א שטאט וואס איז צוויי טויזנט אויף צוויי טויזנט וואס איז א באקסיגע שטאט נעמט מען דאס ארום מיט א גרעסערע באקס אזוי ווי מען האט נעכטן געזען וואס אלע באקסעס צוזאמען די סיי די באקסעס פון די שטאט און סיי די באקסעס ארום און ארום די צוויי טויזנט אמות ארום און ארום איז אלעס צוזאמען איז זעקס און דרײַסיק באקסעס יעצט לאמיר נישט אריינרעכענען אויך די באקסעס פון די שטאט די שטאט איז צוויי טויזנט אויף צוויי טויזנט סטייטש די שטאט אליין איז פֿיר באקסעס לאמיר נישט רעכענען די שטאט לויט די חשבון פון רבינא רעכנט מען נאר די באקסעס ארום די שטאט האט מען געהאט זעקס און דרײַסיק צוזאמען די שטאט קען מען נישט אריינרעכענען דא סטייטש אונז האמיר דא צוויי און דרײַסיק באקסעס וואס פון די צוויי און דרײַסיק באקסעס דארף מען אויסרעכענען וויאזוי די מגרש איז נאר א פערטל יעצט איז די וועג וויאזוי מען רעכנט עס אויס איז ווייל רבינא האלט אז די מגרש וואס מען האט געגעבן פאר די לווים איז נישט ממש געווען ארום און ארום די שטח פון די ערי הלוויים אזוי ווי מען האט ביז יעצט געמיינט, נאר ער האלט אז דאס וואס די תורה האט געזאגט לאז איבער טויזנט אמות ליידיג וואס דארט בויט מען נישט, דאס איז אן די קרנות, וואס טייטש מען פילט נישט אן די קרנות, נאכדעם וואס מען לייגט ארום די שטאט, א שטאט איז צוויי טויזנט אויף צוויי טויזנט, איז לאזט מען איבער טויזנט אויף יעדע זייט, אויף מזרח אויף מערב אויף דרום און צפון, וואס טייטש צוויי באקסעס פאר מזרח צוויי באקסעס פאר מערב, צוויי פאר דרום צוויי פאר צפון, חוץ פון דעם האט מען געזען אז מען דארף אויך אנפילן די פיר ווינקלעך מיט נאך א באקס, רבינא האלט מען פילט נישט אן די פיר ווינקלעך, און במילא האלט רבינא אז וויפיל באקסעס גייט פארן מגרש? פונקט אכט באקסעס, צוויי אויף מזרח, צוויי אויף מערב, צוויי אויף דרום און צוויי אויף צפון, דאס איז די שטח פונעם מגרש, איז אכט באקסעס איז מגרש, אלע באקסעס צוזאמען האמער געזען איז צוויי און דרײַסיק, אכט פון צוויי און דרײַסיק איז א פערטל, האמער נאך א חשבון וויאזוי די מגרש איז א פערטל, רב אשי אמר, א פערדע חשבון וויאזוי די מגרש איז א פערטל, מאי רביע, רביע דקרנות, זאגט רב אשי, פונקט פארקערט פון רבינא, רבינא האט געזאגט, אז דער מגרש איז נאר ביי די זייטן פון די שטאט, אבער ביי די ווינקלעך פילט מען נישט אן, דאס איז נישט קיין מגרש. רב אשי האלט פונקט פארקערט, רב אשי האלט די מגרש איז נאר ביי די ווינקלעך, נאר ביי די ווינקלעך איז מגרש, די רעשט איז שדות און פרדסים, און במילא, לאמיר מאכן א חשבון, מען רעדט דא פון א שטאט וואס איז צוויי טויזנט אויף צוויי טויזנט, און ארום און ארום איז דא די אלע באקסעס וואס דאס איז די תחום, יעצט לאמיר נאר קוקן אויף די ווינקלעך פון די שטאט, די ווינקל פון די גאנצע תחום, נישט די ווינקל פון די מגרש, די ווינקל פון די גאנצע תחום, איז ביי יעדע ווינקל איז דא פיר באקסעס, וואס טייטש איז דא פיר באקסעס בעצם אויף מזרח, פיר אויף מערב, פיר אויף דרום, פיר אויף צפון, וואס דאס איז די גאנצע תחום, די גאנצע צוויי טויזנט, און ביי די ווינקלעך איז אויך דא פיר באקסעס, ביי די ווינקל, פיר ביי די, פיר ביי די, פיר ביי די. יעצט פון די פיר באקסעס, וויפיל באקסעס גייט פארן מגרש? נאר איין באקס, די באקס וואס איז לעבן די שטאט, די באקס וואס איז ביים ווינקל פון שטאט, קומט אויס איז איינס, פון פיר, איין באקס פון די פיר באקסעס פון די קרנות גייט אויף מגרש, דאס מיינט א רביע לויט רב אשי, זאגט די גמרא אבער, אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געזאגט צו רב אשי, והא סביב כתיב, שטייט דאך אין פסוק, ומגרשי הערים אשר תתנו ללוויים מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב, איז משמע אז מען געבט יא א שטח פון א מגרש ארום די שטאט, נישט נאר ביי די ווינקלעך, און ווי אזוי זאגסטו אז די מגרש איז נאר געווען ביי די ווינקלעך פון שטאט, ענטפערט רב אשי, מאי סביב, סביב דקרנות, סביב מיינט טאקע ביי די פיר ווינקלעך דאס אליין הייסט אויך סביב און ער ברענגט א ראיה ווייל דאי לא תימא הכי טאמער וועסטו מיר נישט אזוי זאגן גבי עולה ביי קרבן עולה דכתיב וואס שטייט אין פסוק דארט וזרקו את הדם על המזבח סביב הכי נמי סביב ממש דארט וועסטו מיר אויך זאגן אז מען שפריצט די בלוט פון די עולה אויף אלע פיר זייטן ארום און ארום די מזבח אוודאי נישט מען שפריצט זיך עס ביי די ווינקלעך אלא מאי סביב סביב דקרנות הכא נמי מאי סביב סביב דקרנות זאגט ער אויך דא סביב מיינט ארום די ערי הלווים נאר ביי די ווינקלעך וואס דאס איז א פערטל פון דעם גאנצן ווינקל, די גאנצע ווינקל איז פיר באקסעס, די ווינקל וואס איז נאר מגרש איז נאר איין באקס, וואס דאס איז א פערטל פון די גאנצע שטח, און ממילא פארשטייט מען פארוואס די ברייתא רופט עס א רביע. זאגט די גמרא יעצט, און די גמרא גייט יעצט צוריק צו די תירוץ פון אביי און רבא וואס האבן איינגעזעצט אז ס'רעדט זיך ביי א רינדעכיגע שטאט, און ממילא די מגרש איז אויך רינדעכיג, איז די גמרא גייט עס יעצט אביסל מער מבאר זיין, זאגט די גמרא, אמר ליה רב חביבי מחוזנאה לרב אשי, והא איכא מורשא דקרנתא ס'טייטש די גמרא האט נישט פארשטאנען פון אביי און פון רבא אליין אז דא רעדט מען פון א רינדעכיגע שטאט נאר זיי האבן פארשטאנען אז די שטאט איז פיר עקיג און די מגרש איז רינדעכיג און אויף דעם איז די שאלה טאמער די מגרש איז רינדעכיג ארום א פיר עקיגע שטאט קומט אויס אז די פיר עקן פון די שטאט די ווינקלעך שטעקן זיך אריין אין די רינדעכיגע חלק און במילא קומט אויס אז די חשבון שטימט נישט ענפערט רב אשי במתא עיגולתא האסט נישט פארשטאנען מען רעדט דא פון א רינדעכיגע שטאט די שטאט איז אויך רינדעכיג די מגרש איז רינדעכיג במילא שטימט אלעס פרעגט אבער רב חביבי והא ריבעוה, וואס טייטש אונז האבן דאך געמאכט די חשבון אז וויאזוי נעמט מען ארום דעם תחום ארום דעם רינדעכיגע שטאט, קודם מאכט מען די שטאט פירעקיג, און נאכדעם ארום די באקס מאכט מען א גרעסערע באקס, און במילא אז דו מאכסט עס פירעקיג, וויאזוי קענסטו מאכן יעצט א רינדעכיגע מגרש, מ'האט דאך פירעקיג געמאכט די שטאט, ענטפערט רב אשי, אימור דאמרינן חזינן כמאן דמרבעא, רבועי ודאי מי מרבענא, וואס טייטש אונז קוק מיר עס אן כאילו עס איז פירעקיג, וואס הייסט ווען איך וויל מאכן די גרעסערע באקס, מאך איך עס נישט א גרעסערע באקס ארום א רינגל, נאר קודם נעמט מען די רינדעכיגע שטאט און מען קוקט עס אן כאילו ס'איז פירעקיג, און ארום די כאילו'דיגע פירעקיגע שטאט מאכט מען א גרעסערע באקס וואס איז אויך פירעקיג, אבער נישט פשט איך מאך ממש די שטאט פירעקיג, ס'איז נישט כאילו איך בוי דארט הייזער, ס'איז נישט כאילו מען לייגט עפעס צו צום שטאט, און במילא, זאגט רב אשי, פארשטיי איך שוין פארוואס דער מגרש נעמט ארום דעם שטאט איז דער מגרש אויך רינדעכיג, ווייל בפועל ממש איז די שטאט רינדעכיג, און ממילא איז די מגרש אויך רינדעכיג. זאגט יעצט די גמרא אזוי, די המשך הגמרא, די קומענדיגע שטיקל גמרא דארף מען נאכאמאל מאכן א שטיקל קורצע הקדמה, ווייל די גמרא גייט יעצט ברענגען א קשיא וואס איין אמורא האט געפרעגט פון א צווייטע אמורא, וואס די קשיא איז פשט ער האט נישט באמת פארשטאנען די חשבון וואס אונז האבן נעכטן געמאכט, דהיינו אזוי, אונז האבן נעכטן געזאגט צוויי חשבונות, איין חשבון, א כלל, וואס מען דארף וויסן, איז ווען איך האב א באקס, וואס יעדע זייט פון די באקס איז לאמיר זאגן טויזנט, אמות, דעמאלטס איז די אלכסון איינס פוינט פיר, איינס נקודה פיר, גרעסער, וואס טייטש אז יעדע זייט איז טויזנט אמות, איז ווען כ'וועל מאכן א ליין, א פאס, אין די אלכסון, עט עס זיין טויזנט פיר הונדערט אמות, און די זעלבע זאך פארשטייט זיך א באקס וואס איז צוויי טויזנט אמות, איז די אלכסון צוויי טויזנט אכט הונדערט אמות, דאס איז איין כלל וואס מ'האט נעכטן געזען, א צווייטע כלל האמיר געזען, אז ווען כ'האב א רינגל, און ארום דעם מאך איך א באקס, איז די באקס גרעסער פונעם רינגל מיט א פערטל, יעצט מ'דארף אבער פארשטיין, אז די צוויי חשבונות בעצם האבן נישט קיין שייכות איינס צום צווייטן, פארוואס? ווייל די ערשטע חשבון וואס מען זאגט אז די אלכסון איז איינס פוינט פיר גרעסער פון די זייטן, דאס איז נישט קיין חשבון פון שטח, דאס איז א חשבון פון מאכן א ליין, פון מאכן א פאס, ס'איז דא א גרויסע חילוק צווישן שטח און מאכן א ליין, וואס איז די חילוק? לאמיר זאגן א מענטש האט א הויז, וואס די הויז איז הונדערט אמה אויף צוויי הונדערט אמה איז וויפיל צוזאמען איז די הויז וויפיל אמות מרובעות איז די הויז איז הונדערט מאל צוויי הונדערט איז צוואנציג טויזענט אמות מרובעות אזוי רעכנט מען אויס שטח אויף ענגליש הייסט עס עריע סקווער פוטעדזש ווי גרויס איז די שטח דאס ווען איך האב א רינגל און איך מאך א באקס ארום דעם רינגל איז די באקס אויף שטח'דיג איז עס א פערטל גרעסער אבער ווען איך רעד פון מאכן אן אלכסון די אלכסון האט נישט קיין שייכות צו שטח, די אלכסון איז טאמער איכ'ל נעמען א שטריק פון איין ווינקל פון א באקס צו די אנדערע ווינקל, עט עס זיין איינס פוינט פֿיר גרעסער ווי ווען איכ'ל נעמען די שטריק און אויסרעכענען ווי לאנג די זייט פון די באקס איז, און במילא האט עס נישט קיין שייכות, און דא וועמיר זעהן אז די אמורא וואס פרעגט דא רב חנילאי מחוזנאה האט זיך צומישט צווישן די צוויי זאכן ער פרעגט פון רב אשי און רב אשי גראדענט עס אויס, זאגט די גמרא אמר ליה רב חנילאי מחוזנאה לרב אשי, מכדי כמה מרובע יתר על העיגול, וויפיל איז א באקס גרעסער פון א רינגל, רביע, א פערטל, און במילא פרעגט ער, אונז האמיר נעכטן געזען אז ווען מען האט א שטאט וואס די שטאט איז רינדעכיג און מען מאכט א באקס ארום דעם און שפעטער מאכט מען די באקסעס ארום די גרעסערע באקס מאכט מען פון די תחום ארום און ארום און מען פילט אן די ווינקלעך אויכעט קומט אויס די ווינקל וואס די ווינקל בעצם איז צוויי טויזנט אויף צוויי טויזנט טאמער מען מאכט עס באלכסון איז צוויי טויזנט אַכט הונדערט, און במילא קומט אויס אז מען האט פארדינט דא אַכט הונדערט אמות, אזוי האט מען נעכטן געזען. מילא פרעגט ער, הני תמני מאה, שית מאה ושיתין ושבע, נכי תילתא הוה, ס'איז נישט קיין פארדינסט פון אַכט הונדערט אמות, נאר פארקערט, ס'איז א פארדינסט פון זעקס הונדערט זעקס און זעכציק אמות מיט צוויי דריטל. וואס איז זיין טעות? זיין טעות איז ער פארמישט א ליין מיט א שטח. ער פרעגט. כאילו די שטח און די ליין איז ביידע די זעלבע זאך, איז במילא פרעגט ער אזוי, טאמער מען זאגט אז א באקס איז גרעסער פון א רינגל מיט א פערטל, אויב אזוי קומט אויס אז לאמיר זאגן כ'האב דא א שטאט וואס די שטאט איז א רינגל, יעצט איך גיי יעצט מאכן די תחום ארום און ארום, איך גיי נישט מאכן א באקסיגע תחום ס'טייטש די גרעסערע באקס גייט נישט זיין קיין באקס, ס'גייט אויך זיין א רינגל, אלעס איז רינגלעך. וויפיל איז די תחום? אויב ס'איז א רינגל איז די תחום איז צוויי טויזנט אמות, ווייל ביי א באקס פארדינט מען די אלכסון, ביי א רינגל פארדינט מען גארנישט ס'איז איבעראל די תחום צוויי טויזנט אמות, איז במילא יעצט אז כ'האב גענומען די רינגל און כ'האב געמאכט פון דעם א באקס, טייטש איך דארף יעצט צולייגן א פערטל, א פערטל איז זעקס הונדערט זעקס און זעכציק מיט צוויי דריטל, וואס טייטש אוודאי א פערטל פון צוויי טויזנט איז נישט זעקס הונדערט זעקס און זעכציק צוויי דריטל, א פערטל פון צוויי טויזנט איז פינף הונדערט, אבער די פערטל דארף זיין נאכן כ'לייג עס צו, וואס טייטש לאמיר צולייגן זעקס הונדערט זעקס און זעכציק מיט צוויי דריטל צו צוויי טויזנט קומט אויס כ'האב יעצט צוויי טויזנט זעקס הונדערט זעקס און זעכציק מיט צוויי דריטל נעם אראפ פון דעם א פערטל א פערטל פון דעם איז טאקע זעקס הונדערט זעקס און זעכציק מיט צוויי דריטל וואס טייטש די באקס איז גרעסער געווארן פונעם רינגל סך הכל מיט זעקס הונדערט זעקס און זעכציק און צוויי דריטל אמה נישט מיט אַכט הונדערט אזוי ווי דו האסט געזאגט, און דאס איז בעצם א גרויסע גרויסע טעות, ווייל ווען אונז זאג מיר אז ס'קומט צו, צו יעדע באקס וואס מ'מאכט ארום א רינגל קומט צו א פערטל, איז נישט פשט ס'קומט צו א פערטל צו די לענג טאמער מ'מעסט פון איין ווינקל צום צווייטן, ס'קומט צו א פערטל צו די שטח, צו די עריע צו די סקווער פוטעדזש צו די חלק וואס מ'קען זיך דרייען דארט קומט צו א פערטל ווען איך מאך א באקס ארום א רינגל, נישט אז די ליין אדער פאס ווערט גרעסער, און דאס גייט ער אים דא ענטפערן, אמר ליה ענטפערט רב אשי, הני מילי בעיגולא מגו ריבועא, די שטח פון א רינגל וואס ליגט אין א באקס איז די רינגל מיט א פערטל קלענער, אבל באלכסונא בעינן טפי, אבער טאמער דו ווילסט אויסרעכענען די אלכסון פון א באקס וואס טייטש דעמאלטס קענסטו עס נישט אויסרעכענען כאילו עס וואלט דא געווען א רינגל, און א רינגל וואס מען מאכט א באקס אויף דעם קומט צו א פערטל ניין דא לייגט מען צו מער וואס דאס איז איינס פוינט פֿיר וואס מען האט נעכטן געזען דאמר מר כל אמתא בריבועא אמתא ותרי חומשי באלכסונא יעדע אמתא בריבועא יעדע באקס וואס איז א אמה אויף א אמה אויף א אמה איז די אלכסון איינס פוינט פֿיר גרעסער א אמה מיט צוויי פיפטלעך גרעסער און דאס איז די טעות וואס דו האסט געהאט און במילא נאכדעם וואס איך מאך א שטאט וואס כ'האב א שטאט כ'האב געמאכט פון דעם א באקס און איך וויל דא צולייגן איז ביי די ווינקלעך מעסט איך צוויי טויזנט אַכט הונדערט אמות נישט איך נעם צוויי טויזנט איך לייג צו א פערטל נאר איך נעם איינס פוינט פֿיר פון צוויי טויזנט צוויי טויזנט אַכט הונדערט און אזוי רעכן איך אויס די פֿיר ווינקלעך און ארום דעם דאס וועט זיין די באקס וואס דאס בעצם איז די שטח פונעם תחום ווייל אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען דאס איז א חשבון פון אַכט באקסעס וואס מ'נעמט ארום א שטאט כדי צו קובע זיין דעם תחום שבת. זאגט די הייליגע משנה, נותנין קרפף לעיר דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט דא א געוואלדיגע חידוש, מ'עט זען אין גמרא פון וואו ער לערנט עס ארויס, ר' מאיר האלט אז יעדע שטאט קריגט א קרפף, וואס טייטש א קרפף, דאס איז א שטח פון זיבעציג מיט צוויי דריטל אמה, זאגט ר' מאיר, נאכדעם וואס האסט געמאכט פון די שטאט א באקס, דארפסטו צולייגן קודם כל נאך זיבעציג צוויי דריטל אמה ארום און ארום די שטאט, וואס דאס איז כאילו די חצר פון שטאט, און נאר נאכדעם הייבט מען אן אויסרעכענען די צוויי טויזנט אמות פון תחום, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך און זיי זאגן, לא אמרו קרפף אלא בין שתי עיירות, אם יש לזו שבעים אמה ושיריים, ולזו שבעים אמה ושיריים. וואס טייטש ווען זאג איך די דין קרפף אז מען לייגט צו זיבעציג מיט צוויי דריטל אמה, איז טאמער איין שטאט איז לעבן א צווייטע שטאט, און אינצווישן די שטעט איז דא זיבעציג מיט צוויי דריטל אמה, און מען וועט שוין זען אין די גמרא צו עס איז טאקע זיבעציג מיט צוויי דריטל פאר ביידע שטעט צוזאמען, צו יעדע שטאט גייט דא צו זיבעציג מיט צוויי דריטל. אבער על כל פנים דעמאלטס זאג איך אז עושה קרפף את שתיהן להיות כאחד, אז איך נוץ זיך מיטן היתר פון א קרפף, און איך קוק אן די ביידע שטעט כאילו ס'איז איין גרויסע שטאט, און במילא וועט יעדער איינער פונעם רעכטן שטאט קענען אריינשפאצירן אין די לינקע, און נאכדעם כאילו ס'איז איין שטאט אנהייבן א נייע תחום פון צוויי טויזנט אמות איך קוק עס אן ווי איין שטאט, אבער נישט פשט אז יעדע שטאט געב איך א קרפף און פון דארט הייבט זיך אן די תחום, און די זעלבע זאך זאגן די חכמים, וכן שלשה כפרים המשולשין, דריי כפרים וואס זענען איינס לעבן צווייטן, מ'עט זעהן נאך אין די גמרא פונקט וויאזוי ס'איז אויסגעשטעלט, אם יש בין שניים חיצונים מאה וארבעים ואחת ושליש, טאמער ס'איז דא צווישן די צוויי אינדרויסנדיגסטע שטעט הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל וואס דאס איז צוויי מאל זיבעציק צוויי דריטל, טאמער ס'איז דא אזא שטח איז עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד, דעמאלטס קוק איך אן אלע דריי שטעט ווי איינס, און אויכעט יעדע שטאט וועט קענען אריינשפאצירן אין די אנדערע שטאט און זיי וועלן אלע האבן איין גרויסע תחום ארום דעם, און מ'וועט זען אין די גמרא פונקט וואס איז דאס דער ציור פון שלשה כפרים המשולשין. זאגט די הייליגע גמרא מנא הני מילי, פון ווי לערנט מען דעם דין פון א קרפף? אמר רבא, זאגט רבא, דאמר קרא, וואס שטייט אין פסוק לגבי די תחום פון די לוויים, שטייט אין פסוק מקיר העיר וחוצה, פון דעם שטאט און אינדרויסן אלף אמה סביב איז מאכט מען דארט א מגרש, און ממילא אמרה תורה, תן חוצה ואחר כך מדוד, זאגט ר' מאיר, דאס איז בעצם א לימוד פון ר' מאיר, אז יעדע שטאט קריגט א חוצה, יעדע שטאט קריגט א שטח אינדרויסן און נאר נאכדעם הייבט מען אן מעסטן די תחום, און פאר דעם זאגט רבי מאיר אז מען געבט פאר יעדן שטאט א קרפף און נאר נאכדעם מעסט מען די תחום, וחכמים אומרים זאגט די גמרא, מען האט געזען אין די משנה אז לא אמרו אז מען געבט נישט קיין קרפף פאר יעדן שטאט, נאר צו מחבר זיין צוויי שטעט צוזאמען, זאגט די גמרא, איתמר, מיר האבן דא א מחלוקת, וואס האבן די חכמים געזאגט, רב הונא אמר, רב הונא זאגט, נותנין קרפף לזו וקרפף לזו, וואס טייטש איך האב צוויי שטעט איינס לעבן צווייטן, טאמער די שטח צווישן די צוויי שטעט איז ווייניגער פון הונדערט איין און פערציג מיט א דריטל, קוק איך עס אן ווי איין שטאט. פארוואס? ווייל יעדע שטאט קריגט א קרפף פון זיבעציג מיט צוויי דריטל, און במילא אז יעדע שטאט קריגט א קרפף און די צוויי קרפיפים זענען גענוג נאנט איינס צום צווייטן זיי רירן איין די אנדערע צו, קוק איך אלעס אן ווי איין שטאט. חייא בר רב אמר, חייא בר רב קריגט זיך, און זאגט קרפף אחד לשתיהן, ניין, צוזאמען די ביידע שטעט קריגן סך הכל איין קרפף. אז טאמער די צוויי שטעט זענען נענטער פון זיבעציג צוויי דריטל, קוק איך עס אן ווי איין שטאט, טאמער ס'איז ווייטער, קוק איך עס אן ווי צוויי שטעט. פרובירט די גמרא א ראיה צו ברענגען צו חייא בר רב פון אונזער משנה. פרעגט די גמרא, תנן, ביי אונזער משנה האמיר געלערנט,

ממילא דא זאגן די חכמים לא אמרו קרפף, די דין קרפף איז נאר געזאגט געווארן ווען איך האב צוויי שטעט, אבער ווי גרויס איז יעדע קרפף, אוודאי יעדע שטאט קריגט א קרפף פאר זיך, ברענגט יעצט די גמרא א ראיה צו רב הונא, הכי נמי מסתברא, איך האב אויך א ראיה פון די משנה, ווייל מדקתני סיפא, שטייט אין די משנה אם יש לזו שבעים אמה ושיריים ולזו שבעים אמה ושיריים, עושה קרפף לשתיהן להיות אחד, שמע מינה, און ממילא לכאורה האט מען ממש א בפירוש'ע ראיה פון די משנה, ווייל לאמיר אריינקוקן די לשון המשנה, די משנה זאגט, וחכמים אומרים, לא אמרו קרפף אלא בין שתי עיירות, אם יש לזו שבעים אמה ושיריים ולזו שבעים אמה ושיריים, דאס הייסט יעדע שטאט האט א קרפף, דעמאלטס עושה קרפף לשתיהן להיות אחד, איז מען מחבר די צוויי שטעט, איז לכאורה קלאר משמע ווי רב הונא אז יעדע שטאט קריגט זיבעציג צוויי דריטל, לימא תיהוי תיובתא דחייא בר רב, לכאורה איז דאס ממש א קשיא אויף חייא בר רב, ענטפערט די גמרא, אמר לך חייא בר רב, חייא בר רב קען ענטפערן, הא מני ר' מאיר היא. חייא בר רב קען זאגן אז די משנה איז בעצם צוטיילט אויף צוויי די משנה גייט צוריק צו די ווערטער פון ר' מאיר און איז מפרש די משנה אזוי די רישא פון די משנה האט גערעדט פון ר' מאיר ר' מאיר האט געזאגט זיין דין נותנין קרפף לעיר יעדע שטאט קריגט א קרפף די חכמים האבן געזאגט לא אמרו קרפף אלא בין שתי עיירות ניין נאר צוויי שטעט איינס לעבן צווייטן איז דא דער דין קרפף יעצט גייט מען צוריק צו ר' מאיר ר' מאיר זאגט אם יש לזו שבעים אמה ושיריים און לזו שבעים אמה ושיריים עושה קרפף לשתיהן להיות אחד, וואס טייטש היות וואס יעדע שטאט קריגט א קרפף לויט ר' מאיר ממילא איז פארשטייט זיך ווען ס'דא צוויי שטעט וואס יעדע שטאט קריגט א קרפף איז פארשטייט זיך אז דארט עט זיין צוויי קרפיפן מה שאין כן לויט די חכמים עט דער ר' חייא בר רב זאגן וואס לויט די חכמים איז נאר דא דער דין קרפף לעבן צוויי שטעט איז לויט די חכמים איז טאקע נאר דא איין קרפף נישט צוויי פרעגט אבער די גמרא אי ר' מאיר היא הא תנא ליה רישא נותנין קרפף לעיר דברי ר' מאיר די משנה האט דאך שוין געזאגט אז יעדע שטאט קריגט א קארפעף, איז פארשטייט זיך לויט ר' מאיר אז כ'האב אין צוויי שטעט, עס זיין צוויי קארפיפען, וואס איז די חידוש אז ר' מאיר דארף עס איבערחזר'ן? ענטפערט די גמרא, צריכא, ר' מאיר דארף אויסלערנען די ביידע דינים, פארוואס? ווייל דאי מההיא, טאמער ר' מאיר וואלט פשוט געזאגט יעדע שטאט קריגט א קארפעף, וואלט איך געזאגט הוה אמינא, חד לחדא וחד לתרתי, יא, יעדע שטאט קריגט א קארפעף, דאס איז אבער איין שטאט, טאמער עס איז אבער דא צוויי שטעט, איז אויך נאר דא איין קארפעף צווישן דעם, מען לייגט נישט צו נאך א קארפעף, ס'טייטש, א קארפעף איז א דין פון א חצר ארום א שטאט ווען די שטאט איז אליין נישט ווען ס'לעבן א צווייטע שטאט קא משמע לן דאס איז די חידוש ניין דלתרתי תרי יהבינן להו אז ס'איז דא צוויי שטעט איז דא צוויי קארפיפן אינצווישן ווייטער ואי אשמעינן הכא טאמער ר' מאיר וואלט נאר געלאזט הערן דעם דין אינעם סיפא אז ביי צוויי שטעט איז דא צוויי קארפיפים וואלט איך נאכנישט געוואוסט אז איין שטאט האט אויך א קארפעף. פארוואס? ווייל כ'וואלט געזאגט אז משום דדחיקא תשמישתייהו, וואס טייטש דא לגבי צוויי שטעט, וואס צוויי שטעט רש"י איז מסביר אז א מענטש וואוינט אין א שטאט, די שטאט איז געשמאק ווען ס'איז ליידיג ארום און ארום, ס'איז נישט געשמאק איין שטאט איז ממש לעבן דעם צווייטן, און במילא וואס מיינט א געשמאקע שטאט? וואס מיינט אז ס'איז ליידיג ארום און ארום? ליידיג ארום און ארום מיינט אז ס'איז מער פון הונדערט איין און פֿערציק מיט צוויי דריטל, מ'דארף ממש א גרעסערע שטח זאל הייסן א געשמאקע שטאט, און במילא פאר דעם זאגט ר' מאיר, טאמער איז דא צוויי שטעט וואס די שטח אין צווישן דעם איז הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, דעמאלטס איז די שטח אינדערמיטן ס'איז נישט באטעמט, ס'איז נישט געשמאק, ס'הייסט נישט קיין ברייטע באקוועמע באטעמטע שטאט, איז פאר דעם זאגט מען די צוויי שטעט קוק איך אן ווי איינס, אבער אבל התם דלא דחיקא תשמישתייהו, ווען ס'איז דא איין שטאט אליין, דעמאלטס דארף נישט די שטאט א ליידיגע שטח ארום און ארום וואס מען זאל קענען דארט שפאצירן, ס'איז סיי ווי סיי ליידיג, און ממילא אימא לא, אפשר דארט געט מען אינגאנצן נישט קיין קארפעף, צריכא, ממילא דארף ר' מאיר לאזן הערן די ביידע דינים. זאגט די גמרא ווייטער תנן, מיר האבן געלערנט אין די משנה, וכן שלשה כפרים המשולשין, אם יש בין שניים החיצונים מאה וארבעים ואחת אמה ושליש, עושה אמצעי את שלשתן להיות אחד, אז טאמער איז דא דריי שטעט איינס לעבן צווייטן, און צווישן די צוויי אינדרויסנדיגסטע איז נישט דא הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, איז דעמאלטס קוקט מען אן אלע דריי ווי איינס, זאגט די גמרא, טעמא דאיכא אמצעי הא ליכא אמצעי לא, תיובתא דרב הונא, וואס טייטש אזוי, די גמרא פארשטייט אז ווי אזוי זענען די דריי שטעט אויסגעשטעלט, ס'איז אויסגעשטעלט אזוי, ס'דא די רעכטע שטאט, צווישן די רעכטע און די מיטלסטע איז דא זיבעציק צוויי דריטל אמה, צווישן די מיטלסטע און די לינקע איז דא נאך זיבעציק מיט צוויי דריטל אמה, און פאר דעם קוק איך אן דאס גאנצע ווי איין שטאט, אבער טאמער איך פליק ארויס די מיטעלסטע פון דא, קומט אויס וויפיל איז דא צווישן די רעכטע און די לינקע יעצט, הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, דאס איז נישט גוט, פארוואס? ווייל ווען ס'איז דא די מיטעלסטע שטאט, דעמאלטס האקט עס אפ די שיעור פון הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל וואס איז דא צווישן די צוויי אינדרויסענדיגסטע, צווישן די צוויי אינדרויסנדיגסטע איז דא הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, מען רוקט אריין די מיטלסטע שטאט, יעצט איז עס בסדר ווייל ס'איז ווייניגער, יעצט איז עס ווייניגער ווי זיבעציק, אבער טאמער ס'עט זיין מער ווי זיבעציק צוויי דריטל, וואס טייטש ס'עט זיין הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, עט עס נישט זיין גוט, דאס טוט אויף די מיטלסטע שטאט אז ס'מאכט עס ווייניגער ווי הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, ס'מאכט עס זיבעציק מיט צוויי דריטל, איז במילא איז אפגעפרעגט רב הונא, ווייל רב הונא זאגט דאך אז הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל איז אויך גוט, סתם צוויי שטעט איז דא הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל צווישן זיי, זאגט רב הונא קוק איך אן ווי איין שטאט, און דא זעט מען אז נישט, אז די איינציגסטע סיבה וואס איך קוק אן די דריי שטעט ווי איין שטאט, איז טאקע ווייל ס'איז דא א מיטלסטע שטאט, און די מיטלסטע שטאט האקט אפ די הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל וואס איז דא צווישן די צוויי אינדרויסנדיגסטע שטעט, זאגט די גמרא, אמר לך רב הונא, רב הונא קען ענטפערן ניין, אז דו האסט אינגאנצן נישט פארשטאנען די ציור פון די משנה, הא איתמר עלה אמר רבה אמר רב אידי אמר רב חנינא, לא משולשין ממש, אלא רואין כל שאילו מטיל אמצעי ביניהן, ויהיו משולשין, ואין בין זה לזה אלא מאה וארבעים אמה ואחת ושליש, עושה אמצעי את שלשתן להיות אחד, זעצט איין רב הונא די ציור פון די משנה איבער א מורא'דיגע אינטערסאנטע ציור, רב הונא זעצט עס איין אזוי, דא איז דא צוויי שטעט, צוויי שטעט וואס זענען אוועקגעריקט איינס פון צווייטן מיט מער פון הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, זענען זייער ווייט אוועקגעריקט, נאר וואס, צווישן די צוויי שטעט, נישט ממש צווישן די צוויי שטעט, נאר אוועקגעריקט אזוי ווי א סגול, א סגול די צוויי אויבערשטע פינטלעך, זענען די צוויי שטעט, וואס צווישן די צוויי שטעט קען גאר זיין ס'איז אוועקגערוקט צוויי הונדערט דרײַ הונדערט אמות, און בעצם אוודאי וואלט מען עס נישט אנגעקוקט ווי איין שטאט, נאר וואס די מיטעלסטע פינטל פון דעם סגול, טאמער איך שטופ עס ארויף, איך שטופ עס אריין צווישן די צוויי שטעט פון אויבן, דעמאלטס עט יא זיין הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל צווישן די רעכטע און די מיטעלסטע און צווישן די מיטעלסטע און די לינקע, ס'טייטש צווישן די רעכטע און די מיטעלסטע וועט זיין הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, און צווישן די מיטעלסטע און די לינקע וועט אויך זיין הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל אדער ווייניגער. דעמאלטס, דאס איז די חידוש זאגט רב הונא פון אונזער משנה, אז מען קוקט טאקע אן די מיטעלסטע שטאט כאילו איך האב עס אריינגעשטופט צווישן די אויבערשטע צוויי, און במילא אפילו יעצט לכשלעצמו, די אויבערשטע צוויי פינטלעך פון דעם סגול זענען אוועקגערוקט זייער ווייט איינער פון צווייטן, אבער טאמער כ'עב אריינשטופן די מיטלסטע, עט נישט זיין צווישן איינער און דעם צווייטן מער פון הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, קען איך יעצט שוין אנקוקן אלע דריי שטעט ווי איינס, און במילא האבן זיי אלע איין תחום צוזאמען. אמר ליה רבא לאביי, פרעגט רבא פון אביי כמה יהא בין חיצון לאמצעי, ווי ווייט זאגט מען דעם דין אז מ'שטופט אריין די מיטלסטע, איך פארשטיי דו זאגסט מיר אז טאמער וועסט עס אריין שטופן עט זיין ווייניגער ווי הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל קוק איך עס אן ווי איינס פיין אבער לאמיר זאגן איך האב א סגול וואס די צוויי אויבערשטע פינטלעך זענען ווייט אוועקגערוקט איינס פון צווייטן אבער די מיטעלסטע פינטל איז אויך גאר ווייט נידעריג ס'איז זייער זייער ווייט זאג איך אויך אלעמאל כאילו איך שטופ עס ארויף אלעמאל קוק איך עס אן כאילו איך שטופ עס אריין צווישן די צוויי אמר ליה ענפערט אביי אלפיים אמה, ניין ס'דא א גבול, ביז צוויי טויזנט אמה, טאמער די אונטערשטע פינטל פון דעם סגול איז ווייניגער פון צוויי טויזנט אמות נאנט צו די אנדערע צוויי פינטלעך, דעמאלטס כאילו איך שטופ עס אריין, און דעמאלטס נאכן אריינשטופן טאמער ס'עט זיין ווייניגער ווי הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל צווישן יעדע שטאט, עב איך אנקוקן אלעס ווי איינס. פרעגט אבער די גמרא, פארוואס עפעס דא לייגט אביי א לימיט א גג אז ביז צוויי טויזנט אמות זאגט מען מער פון דעם נישט והא את הוא דאמרת כוותיה דרבא בריה דרבה בר רב הונא מסתברא דאמר יותר מאלפים אמה ביי א צווייטע פלאץ האסטו געזאגט אז מער פון צוויי טויזנט אמות אויך ווי איז די צווייטע פלאץ ווייל אונז האמיר געזעהן אין דף נ ה האט מען דן געווען אויף א שטאט וואס איז אזוי ווי א קשת אזוי ווי א פיילן בויגן האמיר געשמועסט אז טאמער די צוויי שפיצן פונעם פיילן בויגן זענען נאנט איינער צום צווייטן אין די פיר טויזנט אמה, זייער תחומים זענען מובלע איינס אינעם צווייטן, קוקט מען אן דאס גאנצע פאלנבויגן כאילו ס'איז איין גרויסע שטאט, און במילא האבן זיי אלע איין תחום, זיי קענען זיך דרייען איבעראל. אבער אויף דעם האט מען געפרעגט, פיין, טאמער די צוויי שפיצן זענען נאנט איינס צום צווייטן אין די פיר טויזנט אמה, זאגסטו ס'איז ווי איין שטאט, אבער לאמיר זאגן די פאלנבויגן, ס'טייטש מ'קוקט עס אן ווי איין שטאט, אז די פלאץ דארט כאילו ווי די שטריק פון די פאלנבויגן איז, דארט איז אלעס מחובר אלעס איז איינס, אבער ווי ווייט מעג זיין דער שטריק פון די פאלנבויגן אוועקגערוקט פון די אויבערשטע געדרייטע חלק פון די פיילן בויגן, האט רבא בריה דרבה בר רב הונא געזאגט דארט אז אפילו ס'איז אוועקגערוקט מער פון צוויי טויזנט אמה זאגט מען דאס אויך, און במילא פרעגט רבא אזוי דא, אויב דו זאגסט מיר אז ביי א פיילן בויגנדיגע שטאט ווי לאנג די צוויי שפיצן זענען נאנט אין די פיר טויזנט אמה גייט מיר נישט אן ווי ווייט די שטריק פון די פיילן בויגן איז אוועקגערוקט פון די געדרייטע שטיקל, אויב אזוי א סגול איז אויך א בחינה פון א פיילן בויגן, ס'איז א געדרייטע זאך, ס'איז אזוי ווי דריי שטעט וואס איז בעצם געדרייט, אויב אזוי וואס גייט דיך אן ווי ווייט די צוויי שטעט פון אויבן איז אוועקגערוקט פון די אונטערשטע שטאט, זאג דא אויך אפילו ס'איז אוועקגערוקט מער פון צוויי טויזנט אמות זאל מען אויך זאגן דעם דין, ענטפערט אביי ניין, הכי השתא התם איכא בתים, הכא ליכא בתים, דארט ווי נישט ווי ביי די פאלנבויגנדיגע שטאט קען מען אנקומען צו יעדע חלק פון די שטאט אז ווען מען וויל גראדערהייט כשר'ערהייט שבת, מיט א עירוב צו אן א עירוב קען מען אויך איבעראל אנקומען פארוואס ווייל ווי נישט ווי די גאנצע שטאט די גאנצע פיילן בויגן איז פול מיט שטיבער און במילא ווען איינער וואלט ווען געוואלט וואלט ער געקענט גיין אינעם שטאט פונעם רעכטן זייט פונעם פיילן בויגן ארויף גיין דורך די הייזער אזוי ביז די לינקע זייט מען קען אנקומען איבעראל און פארשטייט זיך נאך מען קומט אן צום שפיץ קען מען אויך גיין פון די רעכטע צו די לינקע ווייל ס'איז אין די פֿיר טויזנט אמות און במילא דארט זאג איך אז ס'גייט מיר נישט אן ווי ווייט ס'גערוקט די שטריק פון די געדרייטע חלק, אבער דא ווי נישט ווי רעדט מען פון דריי אפגעהאקטע שטעט, און במילא אז מען רעדט פון דריי אפגעהאקטע שטעט איז דא א גבול, ביז צוויי טויזנט אמות זאגט מען אז מען קוקט אן די מיטלסטע שטאט כאילו ס'איז אינמיטן, פארוואס? ווייל ביז צוויי טויזנט אמות קען מען זיך טאקע דרייען איבעראל, פארוואס? ווייל לאמיר זאגן די שטאט די אונטערשטע פינטל פונעם סגול איז אוועקגערוקט טויזנט נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק אמות פון די אנדערע צוויי פינטלעך, איז יעדע איד פון איינע פון די צוויי אויבערשטע פינטלעך קען אראפגיין צו די אונטערשטע פינטל פונעם סגול ווייל ס'איז דאך אינעם תחום, און במילא דעמאלט זאג איך אז היות מען קען איבעראל אנקומען, קוק איך שוין אן כאילו כ'האב אריינגעשטופט דעם אונטערשטע שטאט צווישן די צוויי אנדערע שטעט, און פארדעם קען מען זיך שוין איבעראל דרייען, טאמער ס'איז דא ווייניגער ווי הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל צווישן די צוויי נאכן אריינשטופן, אבער טאמער מען קען אינגאנצן נישט אנקומען דארט, ווייל ס'אוועקגערוקט מער פון צוויי טויזנט אמות, דא איז אנדערש און דא געט מען נישט די היתר מער ווייל מער פון צוויי טויזנט אמות איז נישט דא די היתר. פרעגט יעצט רבא צו אביי נאך א קשיא, ואמר ליה רבא לאביי, כמה יהא בין חיצון לחיצון, וואס טייטש ווי ווייט מעג למעשה זיין אוועקגערוקט די צוויי אויבערשטע פינטלעך פונעם סגול די צוויי שטעט וואס מען איז דא דן, זאגט אביי כמה יהא וואס טייטש כמה יהא מאי נפקא לך מינה, כל שאילו מכניס אמצעי ביניהן, ואין בין זה לזה אלא מאה וארבעים ואחת ושליש, וואס טייטש וואס גייט מיך אן ווי ווייט זענען אוועקגערוקט, לאמיר זאגן די צוויי אויבערשטע פינטלעך זענען אוועקגערוקט מיט צען טויזנט אמות, אבער וואס די אונטערשטע שטאט די אונטערשטע פינטל איז ברייט כמעט צען טויזנט אמות, און ממילא בעצם, טאמער איך שטופ אריין די אונטערשטע שטאט צווישן די צוויי שטעט, איז אלעס פול, און ממילא, זאגט אביי, וואס איז א נפקא מינה בפועל ווי ווייט די צוויי שטעט זענען אוועקגערוקט? טאמער איך קען אריינשטופן די אונטערשטע שטאט דא צווישן די צוויי, און ס'עט זיין א מרחק צווישן אלע דריי שטעט ווייניגער ווי הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, קומט אויס נאך מער, לויט וואס מ'האט יעצט געזאגט, איז די מיטלסטע שטאט ווייניגער אוועקגערוקט ווייניגער פון צוויי טויזנט אמות פון די צוויי טאקע, און ממילא קען איך בעצם איבעראל אנקומען בהיתר, איז פארשטייט זיך אז מען שטופט עס אריין גייט מיר נישט אן ווי ווייט זיי זענען, פרעגט רבא ואפילו ארבעת אלפים אמה, אפילו ס'איז אוועקגערוקט פיר טויזנט אמה, אמר ליה, זאגט אביי אין, יא, אפילו פיר טויזנט, אפילו צען טויזנט האבן מיר יעצט געזאגט אין די משל, פרעגט אבער רבא, והאמר רב הונא, אונז האבן מיר דאך געזען ווייטער ביי די ציור אין דף נ"ה פונעם געדרייטן שטאט פונעם קשת, והאמר רב הונא עיר העשויה כקשת, אם יש בין שני ראשיה פחות מארבעת אלפים אמה מודדין לה מן היתר, ואם לאו מודדין לה מן הקשת, אז דארט ביי די שטאט וואס איז ווי א פיילן בויגן האט מען געשמועסט אז טאמער די צוויי שפיצן פונעם פיילן בויגן זענען אין די פֿיר טויזנט אמות איינס פון צווייטן דעמאלט זאגט מען אז כאילו ס'איז אנגעפילט די גאנצע מעשה און יעדער האט איין תחום, אבער טאמער ס'איז אוועקגערוקט מער פון פֿיר טויזנט אמות איז נישט דא די היתר, און פארוואס דא זאגסטו אז מער פון פֿיר טויזנט איז אויך דא די היתר? ענטפערט די גמרא, אמר ליה ענטפערט אביי התם ליכא למימר מלי, הכא איכא למימר מלי, און ווי דער ריטב"א איז דא מסביר בדעת רש"י זאגט ער אזוי, דארט ביי די פיילנבויגנדיגע שטאט איז די דרך נישט געווען אנצופילן די שטאט שטאט די שטאט איז געווען א שטאט ס'איז געווען א איינגעדרייטע שטאט אזוי דאס איז געווען די צורה פון די שטאט און במילא דארט זאגט מען נישט כאילו די גאנצע מיטלסטע לאך וואלט ווען געווען פול מ'עט עס אמאל נאך פארבויען מ'עט גארנישט פארבויען דאס איז די שטאט און פארדעם זאגט מען דארט ווייניגער פון פיר טויזנט אמה איז איין תחום מובלע אינעם צווייטן פארדעם קוק איך עס אן כאילו ס'איז פול מער נישט, אבער דא וואס מען רעדט דא פון דריי באזונדערע שטעט, און די דרך איז טאקע אנצופילן די ליידיגע שטחים מיט נאך און נאך שטיבער און מיט נאך און נאך שטעט, פארדעם, דאס איז די גאנצע סברא, דאס איז די גאנצע לומדות פארוואס מען זאגט כאילו די מיטעלסטע שטאט איז דא אינעווייניג, דא זאגט אביי איז אנדערש, און דא גייט מיר נישט אן ווי ווייט די צוויי אויבערשטע פינטלעך פונעם סגול זענען אוועקגערוקט איינס צום צווייטן, נאר ווי לאנג איך קען דא אריינשטופן די מיטעלסטע פינטל די אונטערשטע פינטל צווישן די צוויי,

געט מען זיי דעם תחום פון אקיסטפון, וואס טייטש ס'געווען צוויי שטעט, אקיסטפון מיט ארדשיר, וואס מ'האט זיי ביידע אנגעקוקט ווי איין שטאט, און ממילא יעדער איינער האט זיך גענוצט מיטן תחום פונעם אנדערן שטאט, מ'האט געקענט גיין פון אקיסטפון אז מ'קען גיין צו ארדשיר, און פון דארט צוויי טויזנט אמות ארויסגיין, און די זעלבע זאך פארקערט, און אויף דעם פרעגט רב ספרא, הא איכא דגלת דמפסקא, יתר ממאה וארבעים ואחת ושליש, ס'איז דא די נהר החידקל וואס פארט צווישן די צוויי שטעט, און דער טייך איז ברייטער מער פון הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל, און אונז האבן דאך געזען אז קיינער האלט נישט מער פון הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל אז מ'זאגט כאילו ס'איין שטאט, נאר וואס מ'האט איז דא א מחלוקת צו זיבעציק צוויי דריטל צו הונדערט איין און פֿערציק, אבער מער זיכער נישט, און דא איז דא א הפסקה צווישן די צוויי שטעט, מער פון הונדערט איין און פֿערציק, און וואס איז די היתר וואס זיי זענען זיך סומך אז איינער טראגט אריין דעם צווייטן איינער באנוצט זיך מיטן אנדערן תחום? ענטפערט רבא, נפק אחוי ליה, איז ער ארויסגעגאנגען און האט געוויזן פאר רב ספרא הנך אטמהתא דשורא די צובראכענע שטיקלעך חומה דמבלעי בדגלת וואס איז מובלע אינעם טייך דגלת בשבעים אמה ושיריים אין די זיבעציק צוויי דריטל אמה וואס טייטש די ביידע שטעט האבן געהאט בעצם חומות וואס זענען געווען פארווארפן און צובראכן אבער די חומות זענען געווען אין די זיבעציק צוויי דריטל פונעם שטאט און אויכעט אין די זיבעציק צוויי דריטל איינער פונעם אנדערן, ס'איז געווען אינעם טייך חידקל איז געווען איינגעווארפן די חומה, און פארדעם האט איינער געקענט טראגן און זיך באנוצן מיטן תחום פונעם אנדערן שטאט, ווייל ס'איז טאקע געווען נאנט איינער צום צווייטן, אפילו מ'האט נישט געקענט זען די חומה, אבער אין הכא נמי ווען נישט, האט קיינער נישט געהאלטן אז מ'וואלט געקענט פאררעכענען די צוויי שטעט ווי איין שטאט.